ברוך השם, מסכת יומא, דף ע', עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק אין פרשת אחרי, ובא אהרן אל אוהל מועד, אהרן זאל אריינקומען אין אוהל מועד. דאס ווערט דערמאנט נאכדעם ווי ער האט מקטיר געווען די קטורת, נאכדעם ווי ער האט מזה געווען די דם הפר און די דם השעיר, און ער האט שוין ווי מען זאגט מיט דעם שעיר המשתלח אויך זיך מתוודה געווען, אוועקגעשיקט, ווערט נאכדעם דערמאנט אז ער זאל אריינגיין אין אוהל מועד. למה הוא בא, וואס דארף ער יעצט אריינגיין אין אוהל מועד? להוציא את הכף ואת המחתה, בשעת ער האט מקטיר געווען די קטורת, איז האט זיך אינעווייניג איבערגעלאזט די מחתה מיט קוילן וואס האט אויף דעם האט געברענט די קטורת, און אויך האט ער איבערגעלאזט דעם כף, און יעצט איז ער אריינגעגאנגען ארויסצונעמען די כף און די מחתה. שכל. הפרשה כולה, די גאנצע פרשה, נאמרה על הסדר, איז געווארן געזאגט אויפן סדר, חוץ מפסוק זה, אבער דער פסוק פון ובא אהרן אל אוהל מועד, דאס איז נישט די ארט פון אים, דאס דארף שטיין שפעטער. מאי טעמא? פארוואס מוז מען אזוי זאגן? וועל מיר געבן א קוק פריער אינעווייניג אין חומש, אין פרשת אחרי, ויקרא קאפיטל טז. דארט ווערט דערמאנט גלייך אין אנפאנג, אין פסוק ד', כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, אז ער זאל אנטון די בגדי הלבן. פאר דעם וואס ער האט אנגעטון די בגדי הלבן האט ער שוין געהאט. מקטיר געווען דעם תמיד של שחר, איז ער שוין געוועזן זיך איינמאל גע'טובל'ט, די טבילה איז דאך געוועזן ווייל מכח דעם דין אין אדם נכנס לעזרה לעבודה עד שיטבול, און ער האט אנגעטון די בגדי זהב, און ער האט מקריב געווען דעם תמיד של שחר מיט די אנדערע זאכן מיט קטורת של שחר, נאכער האט ער זיך דאס צווייטע מאל גע'טובל'ט און כתונת בד קודש ילבש, אז ער זאל אנטון די בגדי הלבן ווערט דערמאנט וואס האט ער געטון, שטייט אין פסוק ו' והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו, די ערשטע זאך איז ער האט זיך געדארפן מתוודה זיין אנגעטוענדיגערהייט די בגדי הלבן אויף די פר פאר זיך און פאר בעד ביתו, נאכער אין פסוק ז' ווערט דערמאנט אין פסוק ז' אין פסוק ח' און פסוק ט' אז ער זאל ווארפן דעם גורל, נאכדעם שטייט אין פסוק י"א נאכאמאל ווידוי שני אויף דעם פר, ס'ווערט דערמאנט והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו, און דא זאגן מיר שוין פאר אלע כהנים. די פערדע זאך איז געווען ושחט את פר החטאת אשר לו. האט ער געשחטן דעם פר החטאת אשר לו און פריער. פריער ווערט נאך נישט דערמאנט וואס ער זאל עפעס שעכטן. ער איז געשחטן געווארן. ביז אהער האמער געהאט אזוי איינמאל א ווידוי, ווידוי דאס איז דער פסוק וכפר בעדו ובעד ביתו, נאכדעם די הגרלה האט געווארפן דעם גורל, נאכדעם ווידוי שני, און יעצט די שחיטה פון פר. יעצט האמער געלערנט אין דער משנה. ער האט איבער געגעבן דעם דם פאר דערוויילע איינער זאל עס מישן אז ס'זאל נישט ווערן פארהארטעוועט.
יעצט די פיפטע זאך, ולקח מלא המחתה גחלי אש אז ער זאל נעמען א פולע פאן קוילן מעל המזבח פון דעם מזבח, מלפני השם, פון דער זייט וואס דיע זייט איז לפני השם פון דער מערב זייט, איז פון דעם א ראיה אז מען מיינט מזבח החיצון, ווייל דער מזבח הפנימי איז דאך אינגאנצן לפני השם. ומלא חפניו קטורת סמים דקה, כאטש ס'איז געווען דקה, דא דארף עס זיין דקה מן הדקה, והביא מבית לפרוכת, און ער זאל מקטיר זיין די קטורת אינעווייניג. שטייט דא דער סדר, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, נאכהער, נאך די קטורת, ווערט דערמאנט ולקח מדם הפר, פון דעם פר וואס מ'האט געשחט'ן פריער איידער מ'האט מקטיר געווען די קטורת, והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, איז על פני הכפורת לערנט מען אראפ פון שעיר איינמאל. ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו, דאס איז אחת למעלה ושבע למטה, די אחת למעלה ווערט נישט דערמאנט, נאר מ'לערנט עס אפ פון שעיר, נאכהער שטייט ושחט את שעיר החטאת אשר לעם דער שעיר וואס איז ארויפגעגאנגען די גורל לשם איז זאל ער אויך והביא את דמו אל מבית לפרוכת. ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אותו אותו נאר איינס און אזוי זאל ער געבן על הכפורת ולפני הכפורת האט ער שוין יעצט געענדיגט שוין געענדיגט די קטורת און די הזאה פון דעם דם הפר און פון דעם דם הפר. הזאה. נאכער שטייט ווייטער נאכאמאל וכפר על הקודש מטומאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאוהל מועד אזוי ווי ער האט פריער מזה געווען אי פון פר אי פון שעיר בפנים אחת למעלה און שבע למטה אזוי זאל ער אויף דעם פרוכת אויסנווייניג אויך מאכן די זעלבע זאך. השוכן אתם בתוך טומאותם, ווי מ'האט געלערנט אין גמרא, ס'איז הבטחה, אפילו ווען די אידן ס'פעלט זיי עפעס איז בתוך טומאותם שטענדיג די שכינה רועט צווישן אידן. נאכער ווערט דא דערמאנט פסוק י"ח, ער האט שוין הייסט עס געמאכט אין אוהל מועד אויף דעם כפור פרוכת אויכעט, ויצא אל המזבח אשר לפני ה', גייט ער יעצט ארויס צו דעם מזבח וואס דער מזבח איז לפני השם, צו דעם מזבח הזהב, וכפר עליו, דארט זאל ער אויך שפריצן. וויאזוי טוט ער דארט שפריצן? דארטן זאגן מיר, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, דא האט ער שוין אויסגעמישט ביידע בלוטן צוזאמען. ונתן על קרנות המזבח סביב, איינמאל גיט ער ארום יעדן ווינקל, און נאך א חוץ דעם איז נאך זיבן מאל והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקידשו מטומאת בני ישראל זאגט יעצט דער פסוק וכלה מכפר את הקודש ער האט גענדיגט מכפר זיין דעם קודש ער האט שוין געשפריצט ווי מען זאגט בין הבדים פון פר און פון שעיר ואת אוהל מועד אין אוהל מועד לפני הפרוכת האט ער אויך שוין געשפריצט אי פון פר אי פון שעיר אחת למעלה ושבע למטה, ואת המזבח האט ער שוין אויך געשפריצט פיער אויף די פיער קרנות און זיבן אויף דעם מזבח, והקריב את השעיר החי, יעצט ברענגט מען צו אים דער שעיר החי, דער שעיר וואס איז אראפגעגאנגען אויף אים דער גורל לעזאזל.

ונתן אותם על ראָש השׂעיר, ער גיט דאָס אַוועק אויף דעם קאָפּ פֿון דעם שׂעיר, דעם פּסוק זיך אָפּשטעלן, ושילח ביד איש עתי המדברה, ער שיקט שוין אַוועק דעם שׂעיר. קומט אויס, ווען האָט ער אַוועקגעשיקט דעם שׂעיר? ווען? ווען ער איז געווען אָנגעטאָן. וועלכע זאַכן איז ער געווען אָנגעטאָן? די בגדי לבֿן.

אהרן קומט אריין אין אוהל מועד, וועגן וואס קומט ער יעצט אריין אין אוהל מועד? ארויסצונעמען די כף און די מחתה, וואס איז ער יעצט געווען אנגעטון? בגדי לבן, און ער טראגט שוין ארויס די כף ומחתה, און נאכער וועט ער אויסטון די בגדי לבן, און ער וועט אנטון די בגדי זהב אויף תמיד של בין הערבים, טא וויפיל טבילות איז דא אינגאנצן דעם טאג? איז דאך נאר דא דריי טבילות און מיר ווייסן אז עס דארף זיין פינף טבילות, ממילא מוזן מיר זאגן א טבילה איז דאך נאר דעמאלט ווען מען איז משנה פון בגדי זהב צו בגדי לבן אדער פון בגדי לבן צו בגדי זהב, וועלן מיר דורכלאזן דעם פסוק ובא אהרן אל אוהל מועד, מיר זאגן דא איז נישט א פלאץ פון דעם. נאר יעצט וועלן מיר לערנען אזוי, וועלן מיר באלד צוקומען ווי דער פלאץ פון דעם איז, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם, אדער מיר זאגן דער גאנצער פסוק איז נישט אויפן מקום, יעצט ורחץ את בשרו במים, דער גאנצער פסוק כ ג וועלן מיר לערנען נאך פסוק כ ה. ורחץ את בשרו במים ער זאל זיך טובל'ן במקום קדוש, די טבילה דארף זיין במקום קדוש, ולבש את בגדיו און ער טוט אן זיי ער טוט אן זיינע בגדים די שמונה בגדים, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, ווי די גמרא רופט עס אן מיט דעם לשון אילו ואיל העם, וכפר בעדו ובעד ביתו, ובעד העם. נאכער שטייט ואת חלב החטאת. די פר און די שעיר וואס מען האט מזה געווען די דם אינעווייניג, וואס טוט ער מיט דעם חלב? יקטיר המזבחה און לויט ווי מיר לערנען ביי וועלכע וועלכע בגדים איז ער דא געווען אנגעטון? בגדי זהב, בגדיו מיינט מען די בגדים וואס ער גייט אלעמאל אנגעטון, די שמונה בגדים. יעצט דא וועלן מיר לערנען דעם פסוק. ובא אהרן אל אוהל מועד, ער קומט יעצט אריין נאכאמאל אין אוהל מועד, אויב ער דארף יעצט אריינקומען אין אוהל מועד מוז ער זיך דאך יעצט טובל'ען, אויסטון די בגדי זהב און אנטון די בגדי לבן, איז דאס וועלכע טבילה איז דאס שוין די פערדע, נאכדעם גייט ער ארויס און ער טוט אויס די בגדי לבן און טוט אן די בגדי זהב אויף דעם תמיד של בין הערבים, נאר מיר וועלן גיין ווייטער אין פסוק, פסוק כ ו, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו, ער זאל וואשן די בגדים, ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבא למחנה, דער פסוק, דער פסוק, דער מענטש וועלכע האט אוועקגעפירט דעם שעיר. דער איש עתי, איז לאמיר נאר זעהן, דא דא איז דער פלאץ פון דעם פסוק, יא? דא דא, פריער האמער געלערנט מען זאל אוועקשיקן, יעצט זאגט דער פסוק והמשלח, דער וועלכע האט אוועקגעשיקט זאלסטו וויסן דאס איז זיין דין, דאס איז דאך נישט וואס מען זאל טון, מיר רעדן אז אלעס איז א סדר דאס טון און דאס טון עבודה, דאס איז דאך נישט קיין עבודה, דאס גייט ער מיר דערציילן אז דער משלח וואס מען האט פריער פון אים גערעדט איז דא א דין, דאס איז דאך א דין נישט קיין עבודה. יעצט שטייט פסוק כ ז איז אבער אביסל שווער, איר געדענקט דאך אז מיר האבן געלערנט אין די משנה הרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כהן גדול כשקורא, הרואה כהן גדול כשקורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים, ווייל ביידע זענען געווען אין איין צייט, ווען האט ער געליינט אין די תורה? דאס איז דאך געווען ביי וועלכע טבילה? ביי די טבילה שניה, אזוי האבן דאך געלערנט, דאס איז געוועזן אם אויב ער האט געוואלט, אם רצה. קורא בבגדי רצה לקרות בבגדי בוץ קורא ואם לאו קורא באצטלית לבן משלו און נאכער האט ער זיך איבערגעטאן אין אילו ואיל העם קומט אויס אז ווען איז געווען די קריאה אין דער פרשה ווען איז דאס געוועזן באלד נאך דער צווייטער טבילה און דעמאלט איז אויך געוועזן די שריפת בגדי בוץ און דעמאלט איז אויך געוועזן די שריפה פון דעם פר ושעיר הנשרפים בלייבט דאך שווער דער פסוק. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה, דאס איז דאך שוין נישט קיין א דין, דאס איז דאך א סדר פון די עבודה, ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם, דאס איז דאך געוועזן אסאך פריער, איז דאך נישט דא די ארט, דאס האט דאך געדארפן שטיין ווי פריער, נאך פאר פסוק כ ג האט עס געדארפן שטיין, קומט דאך אויס פשטות אז אזוי ווי מיר זאגן פסוק כ ג ובא אהרן אל אוהל מועד שטייט נישט אויפן ארט, איז אויך דער פסוק שטייט אויך נישט אויפן ארט, און שטייט ווייטער והשורף אותם יכבס בגדיו, דאס איז נישט קיין קשיא, דאס איז ווי מען זאגט א דין. איצט וועלן מיר צוגיין צו דער גמרא אינעווייניג.

ווערט עס דערמאנט אויף דעם סדר? פריער געווען ווידוי הפר, נאכער הגרלה, נאכער ווידוי שני, נאכער שחיטת הפר, נאכער די קטורת און אזוי ווייטער. חוץ מפסוק זה. אה, דער פסוק ווערט נישט דערמאנט אויף דעם ארט. פרעגט די גמרא מאי טעמא? פארוואס זאגסטו אז דער פסוק איז נישט אויפן ארט? אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, גמירי, מיר ווייסן, חמש טבילות, פינף טבילות, ועשרה קידושין, און צעהן מאל האט ער מקדש געווען ידיו ורגליו טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ואי אמרת כסדרן כתיבי, און אויב איך וועל זאגן אז דער פסוק ובא אהרן אל אוהל מועד איז אויך ווי דער סדר איז, לא משכחת לה, וועסטו נישט טרעפן אלא שלש טבילות, נאר דריי טבילות, ושישה קידושין, און זעקס מאל האט ער מקדש געווען. מתקיף לה רב זעירא, האט רב זעירא געפרעגט א קשיא, אויב מיר זעען אז די גאנצע פרשה איז געווארן געזאגט אויפן סדר, דארפן מיר זאגן אז דאס איז אויך געווארן געזאגט אויפן סדר? איי, עס פעלט דאך מיר, אויב אזוי, צוויי טבילות? ודילמא, קען זיין, מפסיק ליה, ווייסטו, דאס וואס איז צווישן דעם ערשטן מאל אנטוהן די בגדי לבן, ביז דעם צווייטן מאל אנטוהן די בגדי לבן האט ער מפסיק געווען בשעיר הנעשה בחוץ, דארטן אין פרשת פנחס ווערט דאך דערמאנט דער שעיר החיצון, איז דאס אין דער פרשה ווערט עס דאך נישט דערמאנט אינגאנצן, זאלן מיר זאגן אז דעם שעיר הנעשה בחוץ האט מען דעמאלט מקריב געווען, ממילא וועט אויסקומען אז ובא אהרן אל אהל מועד איז אויפן סדר, דאס הייסט נאך דער צווייטער טבילה האט ער מקריב געווען די אלע זאכן אינעווייניג פר, קטורת, פר, שעיר, נאכער האט ער זיך אויסגעטון. און אָנגעטאָן, זיך געטובֿלט און אָנגעטאָן די בגדי זהבֿ, און װאָס האָט ער דעמאָלט מקריבֿ געװען דעם שׂעיר הנעשׂה בחוץ. נאַכער האָט ער אױסגעטאָן די בגדי זהבֿ, און ובֿא אַהרן אל אהל מועד, און און ער האָט אַרױסגעטראָגן די כּף און די מחתה, און נאָכדעם די אילו ואיל, נאָכדעם האָט ער זיך אױסגעטאָן און ער האָט געמאַכט אילו. און איל העם, ביי וועם האב איך דאס געמאכט? ביי די פיפטע טבילה קומט דאך יעצט אויס פינף טבילות, און איך לערן יעצט אז די גאנצע פרשה איז מיט א סדר. לויט וועמען איז די קשיא לויט וועמען? מיר האבן דאך פריער געהאט א מחלוקת פון רב לעזער'ן מיט רב עקיבא, רב לעזער זאגט דאך אז אלעס ווערט געזאגט מיטן סדר, אז דאס וואס שטייט אין פרשת פנחס, האט מיר דאס האט מיר זיכער מקריב געווען פארנאכט, איז תוספות האט פריער געזאגט אין עמוד ב' דף ע' אז די קשיא איז געוועזן נאר לויט רב עקיבא ווייל לויט רב לעזערן קען איך דאס נישט פרעגן ווייל רב לעזער זאגט דאך מען האט אלעס מקריב געווען מיט דעם תמיד של בין הערביים. תוספות ישנים וויל לערנען אז די קשיא איז לויט יעדן איינעם אפילו לויט רב לעזערן אויך איז וויל ער פארענטפערן. ווי קען עס זיין גוט לויט רב לעזערן? ווי לויט רב לעזערן קען עס זיין גוט? כדי איך זאל זאגן אז די פרשה איז געווארן געזאגט על הסדר, קען איך זאגן אז איין זאך פון די מוספים האט מען דעמאלט מקריב געווען. אמר אביי, האט אביי גענטפערט, אמר קרא, שטייט אין פסוק. ויצא ועשה את עולתו, נאך דעם פסוק ובא אהרן אל אוהל מועד שטייט ויצא ועשה את עולתו, וואס איז די טייטש פון ווארט ויצא? ער זאל ארויס גיין, וואס הייסט ער זאל ארויס גיין? אז די ערשטע יציאה וואס ער גייט ארויס אינדרויסן, ועשה את עולתו, מיציאה ראשונה איז ערשטע מאל ער איז ארויס געגאנגען פון דעם קודש, עביד אילו ואיל העם, מוז איך דאך זאגן אז ווען איז געוועזן אילו ואיל העם? נאך די דאס איז געוועזן ווען ר'איז ארויסגעגאנגען דאס ערשטע מאל, און נאכדעם ווען ר'האט מקטיר געווען די קטורת מיט דעם פר ושעיר, איך קען נישט זאגן אז ס'זאל זיין נאך הוצאת כף ומחתה, דאס איז דאך שוין די צווייטע יציאה. רבא אמר רבא זאגט אמר קרא ס'שטייט אין פסוק אין דעם פסוק וואס ס'שטייט ובא אהרן אל אוהל מועד שטייט דארטן ופשט את בגדי הבד אשר לבש. אזוי שטייט אין פסוק, שאין תלמוד לומר אשר לבש, ער זאל אויסטון וואס ר'האט אנגעטון, כלום אדם פושט טוט דען א מענטש אויס, אלא מה שלובש, א מענטש טוט דאך זיכער אויס וועלכעס דאס וואס ר'האט אנגעטון, וואזשע גייט מיר דא דערציילן דער פסוק, אלא מה תלמוד לומר אשר לבש? די טייטש פון אשר לבש איז שלבש כבר, ער האט עס שוין פריער געהאט אנגעטון, דאס הייסט אז דא רעדט מען שוין פון א צווייטע מאל אויסטון, כאטש אין אמת'ן האבן מיר דאך געלערנט אין דער משנה אז נישט די זעלבע בגדים וואס ר'האט אנגעטון דער שחרית האבן מיר געלערנט בשחרית היה לובש פלוסין של י"ב מנה של בין הערבים של ח' מאות איז דאך נישט די זעלבע נאר ספאסט זיך דאך צו זאגן ס'לשון אשר לבש ער האט שוין פריער אנגעטון די בגדי לבן אויב אזוי אז ער טוט אן צוויי מאל בגדי לבן איז דאך פון דעם א ראיה אז ס'איז דא הפסקה מען זאל בייטן די בגדים צווישן עבודת היום צו הוצאת כף ומחתה וואס איז ער געגאנגען רבא? רבא איז נישט געגאנגען פארענטפערן די קשיא. רבא אמר אמר קרא ופשט, ער גייט זאגן פארוואס מוז איך זאגן דאס איז נישט אויף דעם סדר. דאס גייט רבא זאגן. רבא גייט דער עיקר זאגן, פון וואנען ווייס איך צו זאגן שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה, האב איך דאך פריער געזאגט ווייל גמירי חמש טבילות ועשרה קידושין, און ער קומט צו גיין רבא און ער זאגט א צווייטע זאך, ער גייט נישט פארענטפערן רבי זירא'ס קשיא, נאר ער גייט זאגן די טעם פון די ברייתא פארוואס די ברייתא זאגט אז דער פסוק איז נישט געווארן געזאגט אויף דעם סדר, ווייל מיר זעען דאך מ'האט צוויי מאל. אָנגעטאָן די בגדי לבן. אויב אַזוי בלייבט דאָך אויף אים שווער די זעלבע קשיא. מתקיף לה רבה בר רב שילא, ואימא לאָמיר זאָגן דמפסיק ליה בשעיר הנעשה בחוץ, ווער זאָגט ס'איז נישט אויפן סדר? און פון וואַנען ווייסט די ברייתא ס'איז נישט אויפן סדר? די זעלבע קשיא וואָס מ'האָט פריער געפרעגט. לאָמיר זאָגן דער פסוק איז.

פרעגט יעצט די גמרא, וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, דו זאגסט אז די גאנצע פרשה איז געווארן געזאגט אויפן סדר, והא קראי כתיבי אין פסוק שטייט, ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, דעם חלב פון חטאת זאל ער מקטיר זיין אויפן מזבח, ווען איז דאס געווען האבן מיר געלערנט די חלב? נאך טבילה שלישית. ער האט אנגעטאן די בגדי זהב דאס צווייטע מאל. ס'שטייט דאך אזוי, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכפר בעדו ובעד העם, ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, איז דאס געווען ווען ער איז געווען אנגעטון די בגדי זהב נאך דער דריטער טבילה. והדר, און נאכדעם שטייט אין פסוק כ"ז, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש, קומט דאך אויס אז פארברענט די פר החטאת מיטן שעיר החטאת האט מען ווען נאך דער טבילה שלישית, ואילו אנן תנן, מיר האבן דאך אבער געלערנט אין דער משנה, הרואה את כהן גדול כשהוא קורא, ווען איינער זעט דעם כהן גדול ווען ער ליינט אין תורה. אינו רואה פר ושעיר הנשרפין, זעהט ער נישט די פר ושעיר הנשרפין? און ווען האט מען געליינט די תורה? ווען ר'איז געווען אנגעטוהן ס'ערשטע מאל אין די בגדי לבן, קומט דאך אויס אז די שריפת פר ושעיר איז געוועזן ווען ר'איז געווען אנגעטוהן די בגדי לבן, נאך די צווייטע טבילה, און לויט דעם סדר פון די פסוקים איז דאך שוין דאס געוועזן נאך די דריטע טבילה, ואילא.

ענטפערט די גמרא, אימא, זאג אזוי, חוץ מפסוק זה ואילך, נישט בלויז דער ובא נישט אויפן סדר, נאר פין דעם פוסק קוים פון דעם פסוק ובא אהרן אל אהל מועד אן, שטייט שוין נישט אלעס אויף א סדר. פרעגט די גמרא, ומאי חזית דמשבשת קראי? וואס געפעלט דיר צו זאגן אז די פסוקים זענען נישט אויף א סדר? שביש מתניתא, זאג די ברייתא נישט אויפן ארט, די משנה הייסט עס, ווער זאגט אז די שריפת הפר און די שריפת השעיר איז געווען? איז געוועזן ווען מ'האט געליינט אין תורה ביי דער צווייטער טבילה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אמר פרעה שטייט אין פסוק ביים שליח, והסוהר, שטייט תחי' שטייט ביים שליח, און אחר שטייט והסוהר, מה משליח די מקוה? משליח מיינט דאך זיכער תחי'. אין פסוק ווערט דערמאנט והמשלח נאך דעם מה ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, נאך דעם שטייט והמשלח את השעיר, מיר האבן דאך שוין געלערנט אז ווען האט ער אוועק געשיקט דעם שעיר, ס'איז שוין פריער געשטאנען אז גלייך נאך די סמיכה ושלח את השעיר במדבר, מוז איך דאך טייטשן. אז דאס וואס שטייט והמשלח אז נישט די טייטש איז מ'האט יעצט אוועקגעשיקט נאר משלח איז די טייטש אז דאס וואס איך האב פריער געזאגט אז מ'זאל אוועקשיקן דעם שעיר איז ביי דעם דער דין אזוי און אזוי. אף שורף, די זעלבע זאך וואס שטייט ווייטער מיטן זעלבן לשון והשורף אותם. מיינט מען אויכעט דמעיקרא, אז נישט יעצט האט מען פארברענט די פר ושעיר נאך דער טבילה שלישית, ניין, דער פר ושעיר איז געווארן פארברענט נאך דער טבילה שניה ווען ר'איז געוועזן אנגעטוהן די בגדי לבן. זאגט די גמרא אדרבה די שכל איז פארקערט, מה שורף דהשתא? דער שורף איז דאך פשטות דהשתא, ווייל אז מען זאל זי בכלל פארברענען, דער עיקר ציווי מען זאל זי פארברענען ווערט דאך דערמאנט נאך די אימורי חטאת, פריער שטייט ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, נאכער שטייט ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, נאכער ווערט דערמאנט וועגן שריפה, פריער ווערט דאך נישט דערמאנט קיין איין ווארט וועגן דער שריפה, איז דאך א סברה צו זאגן, אז די שריפה איז געוועזן ווען נאך די טבילה שלישית אף משלח דהשתא, וועלן מיר אויך טייטשן משלח איז דהשתא, מיינט מען אז ווען האט מען אוועק געשיקט? נאר נאך די דריטע טבילה, און ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, און נאכער ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, והמשלח את השעיר.

איז נישט די דיוק איז פון ווארט משלח, אויב כ'זאל זאגן ביי משלח מיינט מען מעיקרא, ווייל ווארט והשורף האט אויך די זעלבע זאך, נאר די גמרא זאגט אזוי, ווייל אויב פריער איז דאך געשטאנען ושילח, איז דער פריערדיגער ושילח האט דאך געדארפט געקאנט שטיין דא, און וויבאלד די תורה האט געשריבן דעם ושילח ווען. נאך דער צווייטער טבילה, דעמאלט ווען ער איז געווען אנגעטון אין בגדי-לבן, איז א סברא צו זאגן אז והמשלח איז די טייטש דער וואס האט פריער אוועקגעשיקט, איז די זעלבע זאך והשורף, וועל איך אויך טייטשן דמעיקרא. רבא אמר, רבא זאגט א צווייטע סברא, אמר קרא שטייט אין פסוק יעמד חי, שטייט אין פסוק דער שעיר, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה' לכפר עליו. וואס איז די טייטש? ער דארף שטיין עד מתי יהא זקוק לעמוד חי, ביז ווען דארף ער שטיין אז זאל לעבן? עד שעת כפרה, ביז שעת כפרה. ואימתי שעת כפרה, ביז ווען איז די שעת כפרה? איז דאך בשעת מתן דמים, דאס איז דאך בשעת מתן דמים, איז בשעת מתן דמים פון וועמען? פון דעם פר ושעיר הנשרפים, און מער דארף ער נישט בלייבן דארט שטיין, הייסט דאס אז גלייך נאכדעם האט מען אים אוועק געשיקט, נאכדעם ס'איז געווען דער מתן דם. פון די קרבנות וואס זענען עבודת היום האט מען אים שוין גלייך געדארפן אוועקשיקן, אויב אזוי מוז איך דאך שוין טייטשן דעם והמשלח, מוז איך דאך שוין טייטשן וואס? דמעיקרא, טייטש איך די זעלבע זאך ביי שורף אויכעט דמעיקרא. ותו לא, מער קאנסטו מיר נישט אפפרעגן, רש"י. אתא משלח, דער וועלכער האט אוועקגעשיקט דעם שעיר לעזאזל, דער מענטש וואס האט אים אוועקגעפירט, איז נאכער צוריקגעקומען, און מיר ווייסן דאך אז ס'איז א סדר ווען איינער געבט א שליחות, נאכדעם ער האט אפגעטאן די שליחות, קומט ער צו גיין און ער זאגט ער האט געטון די שליחות, איז ער געדארפן קומען צו גיין צום כהן גדול זאגן ער האט געטון די שליחות. מצאו בשוק לכהן גדול, ער האט געטראפן דעם כהן גדול אין די מארק ווי ס'איז דא מענטשן, אומר לו האט ער אים געזאגט אישי כהן גדול עשינו שליחותך, כ'האב געטוהן דיין שליחות, ווען ער איז צוריק געקומען ווען ער האט אים געטראפן? מצאו בביתו. ער האט אים געטראפן דעם כהן גדול ביי זיך אין הויז, ווען ער אויב ס'איז געווען בשוק צווישן מענטשן האט ער אים אפגעגעבן כבוד, און האט אים געזאגט, איש כהן גדול עשינו שליחותך, כ'האב געטון דיין שליחות, אז ער טרעפט אים נישט דא, אומר לו האט ער אים געזאגט, מחיה חיים, דער אייבישטער וואס מאכט לעבן די לעבן, די לעבעדיגע, עשינו, מיר האבן געטון, שליחותו, די שליחות פון דעם אייבערשטן. אמר רבה, האט רבה געזאגט, כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי בפומבדיתא, ווען די רבנן האבן זיך געזעגנט איינער זיי זענען אוועקגעגאנגען אין די ישיבה פומבדיתא, אמרי הכי, מען האט געזאגט אזוי, מחיה חיים, דער וואס מאכט לעבן די לעבעדיגע, יתן לך זאל דיר געבן, חיים ארוכים וטובים ומתוקנים. שטייט אין פסוק, אתהלך לפני ה' בארצות החיים, דוד המלך האט דאס געבעטן, אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט, זה מקום שווקים. עס זאל זיין אויף א ארט וואס דארט איז דא א מארקעט, וואס דארטן קען מען, ס'איז לייכט, ארצות החיים, מען קען קויפן זאכן וואס מען דארף האבן אויף דעם לעבן, און דער תוספות ישנים איז מוסיף, ער האט זיך מתפלל געווען אויף זיך און אויף די אידן, אז ווען די אידן וועלן אפילו גיין אין גלות, זאלן דארט זיין ארץ מלאה כל טוב, ס'זאל זיין ארצות החיים. די מאירי זאגט נאך א טייטש אז ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, אתהלך לפני השם בארצות החיים, ארצות החיים מיינט מען דאך מקום שווקים, ווי ה ה ס'איז דא ביזנעס אפילו דארטן וואו ס'איז מקום שווקים, ווי ס'איז דא שטערונגען אין עוסק זיין אין תורה, דאך אתהלך לפני השם, לכאורה זעהט מען פון דער גמרא, דעם דעם מקור, א אידן ווינטשט מען אן דעם צווייטן לחיים, ווייל עס ווארט לחיים, אלע גוטע זאכן ליגט אין דעם ווארט לחיים, בארצות החיים, דאס איז שוין אלעס, עס שטייט דאך אזוי אין דער תורה, ראה נתתי לפניך היום, שטייט דאס ווערט דאך דערמאנט דאס החיים, דאס ווארט חיים דאס הייסט אויף אלעס, אלע גוטע זאכן ליגן אין ווארט חיים, און די פארקערטע זייט וועט מען נישט זען ביי ווייטער אין גמרא שטייט אין פסוק כי אורך ימים, לאנגע יארן, ושנות חיים ושלום, יארן פון לעבן און שלום יוסיפו לך וועט מען דיר מוסיף זיין. וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינם של חיים, ס'איז דא יארן וואס מען לעבט און יארן מען לעבט ניט, שטייט דאך יוסיפו לך, מ'וועט אים מוסיף זיין שנות חיים, האט מען דאך פריער געלעבט, נאר די פריערדיגע יארן איז נישט געווען קיין יארן פון לעבן, וואס מיינט מען דאס? אמר רב אלעזר אלו שנותיו של אדם, דאס איז די יארן פון דעם מענטש. המתהפכות עליו, זיי ווערן איבערגעקערט אויף אים מרעה לטובה, פון שלעכט צו גוטס, דער וואס אין די יונגע יארן געווען א ארעמאן און נאכער ווערט ער רייך, דוכט זיך אים אז יעצט האט ער אויפגעלעבט, ער קוקט אויף דעם פריערדיגן לעבן, קוקט ער אויף א ענין פון היפך החיים. אזוי טייטשט רשי, אליכם אישים אקרא. אמר רב ברכיה, אלו תלמידי חכמים, דאס גייט ארויף אויף די תלמידי חכמים, שדומים, זענען גלייך לנשים. פארוואס ברענג איך אראפ דעם פסוק? ווייל דער פסוק ווערט דאך דערמאנט אין דער זעלבער פרשה וואס אין דער פרשה וואס ווערט דערמאנט דער פריערדיגער פסוק שנות חיים. מיט פארוואס דומים לנשים? זענען שוואך מיט כח, און זיי האלטן זיך נישט אזוי גאווה'דיג. איבער דער ווייל עס שטייט דאך דאס לשון אישים איז פון לשון אישה ועושין גבורה און זיי מאכן שטארקייט כאנשים ווי מענער ואמר רב ברכיה הרוצה לנסך יין על גבי המזבח איינער וויל ס'איז דאך דא א ענין מ'איז מנסך יין על גבי המזבח מנחת נסכים נאר מנחת נסכים שטענדיג איז דאך עפעס אנדערש, מנחת נסכים מיט א קרבן עולה, נאר ס'דא שטייט דאך אז איינס קובע סדרן דן יין אדער ברום זיך, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, זאל ער אנפילן די האלדז פון תלמידי חכמים מיט וויין, שנאמר ווי שטייט אין פסוק אליכם, דארט רעדט מען וועגן תלמידי חכמים, אישים, אישים איז פון לשון קרבן אשה, אקרא. דאס הייסט אז מיט זיי קען מען אויספירן די זעלבע זאך ווי מיט נסכים על גבי המזבח. ואמר רב ברכיה, נאך האט רב ברכיה געזאגט, אם רואה אדם א מענטש זעט שתורה פוסקת מזרעו, אז די תורה, ער האט מורא, וועט אויפהערן זיך פון זיינע קינדער, ישא בת תלמיד חכם, זאל ער נעמען בת תלמיד חכם, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, אם יזקין בארץ שורשו. אַז ס'וועט ווערן אַלט אין דער ערד זײַן וואָרצל, און ובעפר ימות גזעו, גזע רופֿט זיך אָן דער שטאַם, יאָ, איז דעמאָלט מריח מים. פון דעם ריח פון מים וואס מ'נעמט ארויף פון די בני תורה, בת תלמיד חכם, יפריח וועט עס בליען, ועשה קציר ס'וועט מאכן פרוכטן דעם שניט, כמו נטע ווי מ'האט אריינגעפלאנצט שוין א זאך. אין דער משנה האט מען געלערנט ויום טוב היה עושה לאוהביו, דער כהן גדול האט געמאכט א יום טוב צו זיינע פריינד, ווען ר'איז ארויסגעגאנגען בשלום מן הקודש. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מעשה בכהן גדול אחד, ס'איז געווען א מעשה ביי א כהן גדול, שיצא מבית המקדש, ר'איז ארויסגעקומען פון בית המקדש, והוו אזלי כולי עלמא בתריה, אלע זענען נאכגעגאנגען, זענען אלע געווען נאר האבא, כיוון דחזיונהו לשמעיה ואבטליון. זיי האבן געזען צו שמעי' ואבטליון שבקוהו לדידיה האבן זיי אפגעלאזט דעם כהן גדול ואזלי בתר שמעי' ואבטליון זענען געגאנגען נאך שמעי' ואבטליון די משנה זאגט דאך אין אין הוריות איז דאך דא א משנה תלמיד חכם איז קודם לכהן גדול עם הארץ דארט שטייט נאך מער ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול המועט. און זיך די מענטשן ריכטיג געטאן. לסוף, דאס איז שוין געווען זייט אויב באלד וועלן מיר זען אז ער איז געווען אן עם הארץ, באלד וועלן מיר זען. לסוף, נאכדעם, אתו שמעיה ואבטליון, זענען געקומען צו גיין שמעיה און אבטליון, לאיפטורי מיניה דכהן גדול, זיי זאלן זיך געזעגענען פון כהן גדול נעמען רשות אהיימצוגיין. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, שמעיה און אבטליון, זיי זענען געווען פון גרים, זיי זענען געווען פון אייניקלעך פון סנחריב, האט ער זיי געוואלט ווי מען זאגט געבן א שטאך, האט ער זיי געזאגט, ייתון זאלן קומען בני עממין די קינדער פון אנדערע פעלקער, עממין פון פעלקער, לשלום, ער האט זיי געוואלט ווי מען זאגט זאגן אז זיי זענען גרים, אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים, ייתון זאלן קומען בני עממין די קינדער פון פעלקער לשלם דעבדין וואס זיי טוען עובדא דאהרן וואס זיי טוען די זאכן פון אהרן און זענען רודף שלום ולא ייתי עס זאל נישט קומען בר אהרן לשלם דלא עביד וואס ער טוט נישט עובדא דאהרן ווייל דו ביסט געגאנגען דו האסט אונז מצער געווען אונאת דברים לא תונו איש את עמיתו זאגט די גמרא גייט ארויף אויף אונאת דברים. אז אויב איינער איז א בן גרים זאל מען אים נישט זאגן זכור מעשה אבותיך, אויב איינער איז א בעל תשובה זאל מען אים זאגן הא? ווי ביסטו אמאל געווען? וואס האסטו אמאל געגעסן? רש י, כהן גדול משמש בשמונה כלים. א כהן גדול ווען ער טוט די עבודה דארף ער אנטון אכט בגדים, וההדיוט בארבעה, א כהן הדיוט טוט אן פיר בגדים, וועלכע טוט אן א כהן הדיוט, כתונת, א העמד, ומכנסיים, און הויזן, ומצנפת, און א היט, ואבנט, און א גארטל. ס'נישט סתם אזוי, איך געדענק נישט מצנפת און אבנט, איינס איז געווען צוויי און דרײַסיק אמות די לענג און איינס איז געווען צוויי און דרײַסיק אמות און די מצנפת איז געווען זעכצן צו פארקערט כפ ש. מוסיף עליו כהן גדול, א כהן גדול האט מוסיף געווען נאך פיר בגדים חושן ואפוד ומעיל, מעיל איז איבער כתונת, כתונת איז די אונטערשטע העמד און מעיל איז די אויבערשטע העמד, וציץ, און אויפן שטערן איז ער געווען אנגעטון מיט א בלעך אזעלכע, באלו נשאלים באורים ותומים, ווען מען דארף פרעגן ביי אורים ותומים צו מען זאל גיין האלטן מלחמה צו נישט, איז דער כהן וואס ער ווערט געפרעגט אין אורים ותומים דארף אנטון די שמונה בגדים. ואין נשאלים, מען ווערט נישט געפרעגט, אלא למלך, א זאך וואס איז נוגע דעם מלך, ולאב בית דין, אדער צום אב בית דין, ולמי שהציבור צורך בו, אדער דעם וואס דער ציבור דארף האבן. רש י, בכתונת ומכנסיים וכו' אהדיוט קאי, ס'גייט ארויף אויף כהן הדיוט, באלו נשאלים, כהן הנשאל באורים ותומים, צריך ללבוש דארף ער ללבוש אנטון דארף ער אנטון שמונה בגדים. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, דברים שנאמר בהן שש, דיע ערטער וואו עס ווערט דערמאנט דאס ווארט שש, וואס איז טייטש פאקטיש דאס ווארט שש? לינען. שש איז די טייטש לינען. און שש, לינען, האט דאך נאך א טייטש, בד מיינט דאך אויך לינען. פארוואס האט מיר די תורה נישט געזאגט מיט דעם לשון בד, נאר מיט דעם לשון שש? חוטן כפול ששה, אז יעדע פאדעם איז געווען געטאפלט פון זעקס. ממילא וועט אויסקומען אויב די תורה הייסט מאכן א זאך פון פיר מינים, עס דארף זיין שש און תכלת און ארגמן און תולעת שני דארף זיין זעקס שש און זעקס תכלת און זעקס ארגמן און זעקס תולעת שני, נאכהער האט מען דיע פיר צוזאמען אויך צוזאמען געפלאכטן, איז יעדע פאדעם האט געהאט אין זיך פיר און צוואנציג, ווייל דאס ווארט שש מיינט מען נישט זעקס, נאר די לינען איז זעקס, נאר אלע זאכן וואס ווערן דערמאנט ביי דעם בגד איז געווען זעקס, פיר און איז שש איז זעקס. משזר, איין ארט טרעפט מען אין דער תורה וואו עס ווערט דערמאנט משזר. איז עס ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט שש, נאר משזר. שש משזר ווערט דערמאנט עטליכע ערטער, ביי די רמונים ווערט דערמאנט משזר, איז דא ווי דארט ווי שטייט משזר שמונה איז דער פאדים געווען אכט, נו, איז געווען אכט, און מען וועט באלד זען, דארט איז נישט געווען קיין פיר מינים, ביי די רמונים איז דאך נישט געווען קיין פיר מינים. מעיל, שנים עשר. די מעיל, די אויבערשטע העמד, ווערט דערמאנט אין פסוק מען זאל עס מאכן כליל תכלת. איז איז עס ווארט כליל איז די טייטש מען זאל פלעכטן. פלעכטן קען מען דאך מאכן פון ווי אזוי נאר פון צוויי זאכן, איז זעקס און זעקס איז צוועלף. דארט איז געווען נאר איין מין און דערפאר זענען געווען צוועלף. פרוכת. עשרים וארבעה. בא דער פרוכת ווערט דערמאַנט אין דער תורה מען זאָל מאַכן פון פיר מינים, איז און דאָרט ווערט אויך דערמאַנט דאָס וואָרט שש, זאָג מע זאָגן מיר אַז זעקס מאָל פיר איז פיר און צוואַנציק, פיר מאָל זעקס איז פיר און צוואַנציק, חושן ואפוד עשרים ושמונה, חושן ואפוד איז געווען פון פינף מינים. דארט איז צוגעקומען נאך א מין זהב, און די גמרא וועט יעצט אלעס מפרש זיין, איז דארט איז געווען אַכט און צוואַנציק, ווי קומט איר טיילן? דארט איז געווען פון די פיר מינים, און פון יעדן מין זעקס, און מען האט אריין געלייגט איין פאדעם גאלד איז זיבן, פיר מאל זיבן אַכט און צוואַנציק, פון וואנעט ווייס איך די אלע זאכן? גייט יעצט די גמרא זאגן.

ואת מכנסי הבד שש משזר איז איז אין אמת'ן וואס דארף מען שטיין אלע מאל דאס ווארט שש ס'איז דאך מיר גענוג ס'זאל נאר שטיין איין מאל ביי די ענדע חמשה קראי כתיבי פינף מאל ווערט דערמאנט צוזאמען שש פאקטיש ווערט נאר דערמאנט פיר מאל שש און איין מאל ווערט דערמאנט בד בד. חד לגופיה, איינס דארף איך האבן צו וויסן, דכיתנא ניהוו, אז עס דארף זיין געמאכט פון פלאקס. וחד, און איינס זאג איך אז דעריבער האט מיר די תורה געזאגט מיט דעם לשון שש, וואס שש מיינט מען דאך זעקס, שיהא חוטן כפול ששה. וחד, און די דריטע מאל וואס שטייט שש איז שיהיו שזורין, אז אלע זעקס. זאלן זיין צוזאמענגעדרייט וכד', און דער פערדער שש קומט מען זאגן לשאר בגדים שלא נאמר בהם שש, אנדערע בגדים וואס שטייט נישט שש, די תורה איז אפילו די תורה זאגט נישט דאס ווארט שש, למשל ביי דעם מעיל שטייט ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, וויפיל פעדעם פון תכלת זאל דארט זיין? איז דער איבריגער שש קומט מען זאגן אז ס'זאל זיין פעדעם פון תכלת זעקס, איי פארוואס האט מען פריער געזאגט צוועלף, ווייל עס שטייט כליל מ'דארף פלעכטן, טו איך פלעכטן צוויי פעדעם פון זעקס איז צוועלף. ואחד לעכב, און איינס קומט מען זאגן אז אויב עס פעלט פון דער מאס איז עס לעיכובא, פעלט איז גלייך ווי ער טוט עבודה אן בגדים. פרעגט די גמרא, מאי משמע דהאי שש כיתנא, ווער זאגט אז שש מיינט מען פלאקס? אמר רבי יוסי ברבי חנינא, האט רבי יוסי ברבי חנינא געזאגט, דאמר קרא, שטייט אין פסוק בד, שטייט דאך דערמאנט אין פסוק, ואת מכנסי הבד, שש. בד מיינט מען, דבר העולה מן הקרקע, אַ זאַך וואָס גייט אַרויף פון דער ערד, בד בד, די פלאַקסן, פלאַקס, ווען עס וואַקסט, וואַקסט גלייך אין שטעקעלעך, עס גייט נישט אַרויס אין די זייטן קיין צווייגן, קיין צווייגן, ס'איז נאָר דאָ איין שטעקעלע, דאָס איז די טייטש בד בד. ס'איז דאָ בלעטער. אבער די פלאקס ווי איז נאר אין מיטעלסטן שטעקעלע. פרעגט די גמרא ואימא לאמער זאגן עמרא לאמער זאגן וואל וואל וואקסט אויך ס'איז דא יעדע האר איז דאך ווי מען זאגט איז דאך באזונדער ס'איז אויך בד ענטפערט די גמרא עמרא וואל איפצולי מיפצלא די האר קען מען צעטיילן איין האר אויף צוויי, און אז ס'טיילט זיך איין האר אויף צוויי איז דאך שוין דאס נישט בד בד. פרעגט די גמרא, כיתנא נמי איפצולי מפציל, פלאקס אז מ'האט עס צושטויסן ווערט אויך פון איין האר, פון איין ווי מ'זאגט דארט ווערט עטליכע. ענטפערט די גמרא, כיתנא, אגב לקותיה מפציל, פלאקס דווקא ווען מען קלאפט אויף אים ווערט עס צעטיילט, אבער וואל איז פון זיך אליין, און אויב פון זיך אליין איז דאס שוין נישט קיין בד. רבינא אמר, רבינא זאגט מהכא. פון דעם פסוק. דו האסט מיר געפרעגט א שאלה, פון וואנען ווייס איך אז שש מיינט מען פלאקס? זאגט ער פון דעם פסוק שטייט אין יחזקאל פארי פשתים היטלען פון פלאקס יהיו זאל זיין על ראשם אויף זייער קאפ, ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם. וואס איז? אין די תורה שטייט דאך פארי המגבעות שש, איז דאס די זעלבע זאך ווי מען זאגט אמר ליה רב אשי, האט רב אשי געפרעגט צו רבינא'ן, דו לערנסט עס אפ פון יחזקאל, הא מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה, ווי פאר יחזקאל פון וואנען האט מען געוואוסט? וואס שש איז? האט ער אים צוריק געפרעגט, ולטעמיך וועל איך דיר צוריק פרעגן, הא דאמר רב חסדא דאס וואס רב חסדא האט געזאגט, דבר זה די זאך מתורת משה רבינו לא למדנו, פון דער תורה מ'האט דאס נישט אפגעלערנט, אין דער תורה מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, פון דעם נביא קען מען עס אפלערנען, שטייט כל בן נכר יעדער. וואס איז געווארן פארפרעמדט, ערל לב, אין פסוק שטייט מיט צוויי סגול'ן ערל לב, אז עס איז פארשטאפט זיין הארץ, דאס הייסט די מעשים זענען געווארן פארפרעמדט צום אייבערשטן, רופט מען אן בן נכר, אדער וערל בשר, אזעלכער וואס ער איז טאקע ווי מען זאגט אויסגעהאלטן און מקיים תורה ומצוות, ער איז נישט געמל'ט, פארוואס איז ער נישט געמלא? ווייל ער טאר זיך נישט מלא זיין, אויב מתו אחיו אחיו מחמת מילה, איז אז עס איז ידוע אז די משפחה איז אזעלכע וואס די מלא זיין ברענגט צו א סכנה, טאר ער זיך נישט מלא זיין, שטייט דארט אין פסוק לא יבוא אל מקדשי, זאל נישט אריין קומען אין בית המקדש, איז דאך אויך שווער, הא מקמי דאתי יחזקאל, מאן אמרה? איידער יחזקאל איז געקומען, פון וואנען האט מען געוויסט דעם דין אז א כהן א ערל טאר נישט טון די עבודה? אלא דארפסטו זאגן, גמרא גמירי האט מען עס געוויסט, א הלכה האט מען עס געוויסט, הלכה למשה מסיני. ואתא יחזקאל געקומען יחזקאל ואסמכה אקרא, האט עס סומך געווען אויפן פסוק, הכא נמי, די זעלבע זאך דו פרעגסט מיר, פאר יחזקאל פון וואנען האט מען געוויסט אז שש מיינט מען פלאקס? גמרא גמירי לה, די זאך איז געווען מקובל, ואתא יחזקאל, איז געקומען יחזקאל, ואסמכה האט עס סומך געווען אקרא אויפן פסוק? פריער האט מען געלערנט משזר שמונה, אז דא ווי שטייט דערמאנט נאר משזר. וואו ווערט דאס דערמאנט? ביי די רימונים פון די מעיל ווערט דערמאנט משזר, איז עס געווען יעדע פאדעם פון אכט. פרעגט די גמרא מנא לן, פון וואנען ווייס איך, דכתיב שטייט אין פסוק ויעשו מען זאל מאכן על שולי המעיל, אויף דעם זוים אונטן ביי דעם העמד זאל מען מאכן רימוני אין פארעם פון מילגרוימען, תכלת, וארגמן, ותולעת שני, משזר, ס'זאל זיין געדרייט. וויפיל מינים איז דא דא? וויפיל? דריי מינים, תכלת און ארגמן און תולעת שני, ויליף, לערן איך אפ, משזר, משזר מפרוכת, ביי דעם פרוכת שטייט אויך משזר, מה להלן, עשרים וארבעה, ביי דעם פרוכת איז דאך געווען פיר און צוואנציג, ביי דעם פרוכת איז דאך געווען פיר מינים, און יעדע מין איז דאך געטאפלט זעקס, איז דאס פיר און צוואנציג. אההה, אזוי דא אויך איז עשרים וארבעה, אלעס צוזאמען איז פֿיר און צוואַנציק, דהוה כל חד וחד, און אז ס'איז דא דריי מינים איז א דריטל תמני, אכט, פארוואס זאל איך אזוי זאגן? פארוואס זאל איך נישט זאגן אזוי ווי דארטן איז געוועזן זעקס אזוי זאל דא זיין זעקס? נאר דער לימוד איז פון דעם ווארט משזר, משזר איז געטייטשט אלעס איז געדרייט צוזאמען, ווען אלעס איז געדרייט צוזאמען איז דא דא דער זעלבער צאל וואס איז דארטן, אזוי לערנט אויס דער פשט דארטן ווען ס'איז משזר, ווען אלעס איז צוזאמען, יעדער איינער פון זעקס, פיר מאל זעקס האסטו איין פאדעם פון פיר און צוואנציג, איז דא ווען די אלע דריי מינים צוזאמען זאל עס אויך זיין פיר און צוואנציג. פרעגט די גמרא, ונילף מחושן ואפוד, לערן אפ פון חושן ואפוד, מה להלן עשרים ושמונה, ביי חושן ואפוד א חוץ די פיר מינים איז אויך געווען נאך פיר פעדעם פון גאלד וואס אין יעדן איינעם איז אריינגעקומען, אף כאן עשרים ושמונה, זאל איך דא אויך זאגן?

צו פרוכת, ווייל ביי ביידע איז נישט דא קיין גאלד, אבער חושן ואפוד איז יא געווען גאלד. פרעגט די גמרא, אדרבה, דער שכל איז די רימונים זאל איך בעסער צוגלייכן צו דעם חושן ואפוד, דנין בגד מבגד, איך דארף אפלערנען די רימונים זאלן האבן אַכט און צוואַנציק איז אָפּלערנען מבגד, פון חושן ואפוד, וואָס דאָס ווערט דאָך אויך אָנגערופן אַ בגד. לאפוקי פּרוכת, אָבער נישט אָפּלערנען פון דעם פּרוכת דאוהל הוא, דאָס איז דאָך נישט קיין בגד. דו זאָגסט, כ'דאַרף צו אָפּלערנען פון דער זאַך וואָס איז גלייך. יאָ, די שולי המעיל איז דאָך אַ בגד, איז דאָך עס גלייך צום חושן ואפוד. אלא זאגט די גמרא, דנין מאבנט, דעריבער זאגן מיר אז משזר איז אכט, ווייל כ'לערן עס אפ פון אבנט, די אבנט און די גארטל איז דאך געווען פיר מינים, און יעדע מין איז דאך פון זעקס, איז פיר מאל זעקס איז פיר און צוואנציג, זאגן מיר די זעלבע זאך משזר, דא נאכן דרייען זאל עס זיין פיר און צוואנציג, און דא איז דאך נאר געווען. דריי מינים איז א דריטל פון פיר און צוואנציג איז אכט. וואס איז בעסער פון אבנט? ווייל ודנין, כ'לערן אפ, בגד א בגד ודבר שלא נאמר בו זהב, די די רימונים איז א בגד און דארט איז נישטא קיין גאלד, לערן איך עס אפ פון אבנט וואס דאס איז אויך מבגד א בגד ודבר שלא נאמר בו זהב. ואין דנין, כ'קען נישט אפלערנען די די רימונים דבר א זאך שאין בו זהב מדבר שיש בו זהב.

צוויי מינים וואס יעדע מין איז ניין איז עס אַכצן וחד דעשרה און איינס פון צען האב איך אַכט און צוואַנציג אמר קרא שטייט אין פסוק ועשית איז דאך די טייטש שיהיו כל עשיותיו שוות אז די אלע זאל זיין גלייך דעריבער איז מער א סברא בעסער צו זאגן אז איך זאל עס פון אַכט און צוואַנציק קען איך נישט אפלערנען, לערן איך עס אפ פון ווי? פון דעם אבנט, וואס דארטן זאגן מיר אז ס'איז געווען פֿיר און צוואַנציק, און פֿיר און צוואַנציק קען מען צוטיילן אויף דריי, וואס יעדער איינע איז גלייך אַכט. רש"י נאך דער משנה, דברים שנאמר בהן שש, כולה מפרש לקמן, די גמרא איז ווייטער מפרש די ברייתא, דא ווי עס שטייט שש חוטן כפול ששה זאגט דער רש"י נישט בלויז מען מיינט די לינען, די פשתן איז זעקס, נאר שש הוא כל מין ומין שבו, יעדע מין איז פון זעקס, אויב עס שטייט דארט שש תכלת ארגמן תולעת שני איז יעדע איינע פון די פיר מינים איז פון זעקס, משזר בלא שש, דא ווי עס שטייט משזר אן שש איז עס אכט, ואין זאת, אלא רמונים, מען טרעפט נישט ס'זאל שטיין משזר אן שש, נאר ביי די רמונים וואס מען האט געמאכט ביי דעם ברעג אונטן פון דעם מעיל. שמונה, כל חוט של כל מין שבו, יעדע פאדעם פון יעדן מין וואס איז דארט געוועזן, כפול שמונה, איז געווען געטאפלט אכט. ועל פי חשבון זה, לויט דעם חשבון וואס מיר זאגן שש איז זעקס, משזר איז אכט, מעיל שכולו מין אחד, די מעיל איז אינגאנצן געווען פון איין מין, חוטו כפול י"ב, איז דער פאדעם געטאפלט צוועלף, ווייל דער פאדעם איז דאך געטאפלט זעקס, און עס שטייט ביי די מעיל ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, כליל איז די טייטש מען זאל עס פלעכטן, און א פלעכטונג איז פון צוויי, צוויי מאל זעקס איז צוועלף. פרוכת, וואס איז געווען פון פיר מינים, און יעדע מין פון זעקס איז חוטו כפול כ"ד, איז יעדע פאדעם געווען פון פיר און צוואנציג שכל מינין שבו כפולים יחד, נאכער האב איך גענומען נאכדעם ווי כ'האב שוין גענומען זעקס פון יעדן מין און כ'האב עס געדאפעלט, האב איך די אלע פיר מינים צוזאמענגעטאפלט, וכולהו מפרש להו לקמן, אלעס איז די גמרא ווייטער מפרש, חמשה קראי כתיבי גבי הדדי, פינף פסוקים, פינף מאל ווערט דערמאנט אז ס'זאל זיין געמאכט פון פלאקס, דהוה סגי ליה, ס'וואלט געווען גענוג בחד, ס'זאל נאר איינמאל שטיין ונכתבה לבסוף, נאכדעם ווי ער דערמאנט די בגדי כהונה.

איי ווי האבן מיר פינעף, ס'איז דאך נאר דא פיר מאל ס'ווארט שש ובד היא שש, בד מיינט מען דאך אויכעט פלאקס, הרי חמישה איז ווערט דערמאנט אין פסוק פינעף מאל אז ס'זאל זיין געמאכט פון שש, וההיא דאבנט צריך למיכתב על כרחך, דאס פון אבנט אז ס'איז געווען פון שש דאס דארף מען שטיין, דאיכא מיני אחריני בהדה, דארט איז דאך געווען נאך אנדערע מינים מיט אים, מוז דאך מען שטיין אז שש איז אויך געווען דארט.